בעזרת השם יתברך מסכת עירובין דף ט' עמוד א', פֿערצן שורות פון אויבן דאס איז סוף שליש העליון, תנא רב זכאי. אינעם פאריגן שיעור האט די גמרא געברענגט א מחלוקת אמוראים צו מען מעג מטלטל זיין תחת הקורה, ס'איז געווען דריי אוסרים און דריי מתירים. רב, רבי יוחנן מיט רבי חייא זענען מתיר, שמואל, ריש לקיש מיט רבי שמעון בן רבי אסר'ן. דאס איז תחת הקורה, וואס טוט זיך צו מען מעג טראגן קעגן די דיקיקייט פון די לחי? האט מען געהאט ביז דערווייל איין אמורא רב חסדא וואס האט געזאגט אז יעדער וועט דעמאלטס מודה זיין אז מען טאר נישט, און ווי תוס' האט געזאגט א סברה ווייל א לחי קען דאך זיין זייער דין האב איך מורא אז מען וועט אים לאזן דארטן מטלטל זיין קעגן דעם וועט ער שוין קומען ארויסטראגן אין רשות הרבים אויך. יעצט ברענגט די גמרא נאך וועגן דעם ענין, תנא רבי זכאי קמיה דרבי יוחנן, דער אמורא רב זכאי האט פארגעלערנט א ברייתא פאר רבי יוחנן, וואס דארט שטייט בין לחיים ותחת הקורה נידון ככרמלית, סיי אויף די שטח פון די דיקיקייט פון די לחי און אזוי אויך אויף די שטח פון אונטער די קורה, האבן א דין מדרבנן ווי א כרמלית אז מ'טאר דארטן נישט טראגן. אמר ליה, האט ר' יוחנן געזאגט פאר ר' זכאי, פוק תני לברא. גיי ארויס לערן פאר דער ברייתא אינדערויסן פון בית מדרש ברענג דאס נישט אריין דאס איז א גרייזיגע ברייתא זעט אויס אז דער ברייתא איז נישט געלערנט געווארן ביי רב חייא ורב אושעיא און ס'מוז נישט זיין קיין קראנטע ברייתא און רבי יוחנן האט געהאלטן מיט א קלארקייט אונז האבן פריער אויסגערעדט ער איז איינער פון די מתירים וואס האבן געזאגט זיכער אז מ'מעג טראגן אונטערן קורה אויב אזוי מוז זיין אז דער ברייתא וואס אסר'ט איז גרייזיג און ער האט אים געזאגט ברענג עס נישט אריין אין בית מדרש יעצט דער ברייתא האט דאך צוויי חלקים סיי בין לחיים און סיי תחת הקורה. וועלכע חלק האט רבי יוחנן געהאלטן איז גרייזיג, גייען מיר דא האבן א מחלוקה, אמר אביי, מסתברא מילתא דרבי יוחנן תחת הקורה, ס'איז מסתבר אז דאס וואס רבי יוחנן האט געזאגט אז די ברייתא איז א גרייז איז נאר וועגן די הלכה פון תחת הקורה, ווייל דארטן האלט טאקע רבי יוחנן אז מ'מעג יא טראגן, אבל בין לחיים אסור. די חלק אז מ'טאר נישט טראגן. אין די דיקיקייט פון די לחי, דער חלק וואלט רבי יוחנן אויך מודה געווען אז ס'איז אסור, און די סיבה פארוואס ער האט אים געהייסן ארויסטראגן די ברייתא איז נאר וועגן תחת הקורה. רבא אמר בין לחיים נמי מותר, רבא האלט אז רבי יוחנן קריגט אויף די גאנצע ברייתא און ער האלט אז מ'מעג טראגן אפילו צווישן די דיקיקייט פון די לחי, איז אביי האלט אזוי ווי רב חסדא פונעם פאריגן שיעור אז בין לחיים טאר מען נישט, און רבא האלט אז מען מעג יא, נישט נאר אונטערן קורה נאר אפילו קעגן די דיקיקייט פונעם לחי. אמר רבא מנא אמינא לה, פון וואו נעם איך צו זאגן אז ר' יוחנן קריגט אפילו אויף די חלק פון בין לחיים? די חלק פון תחת הקורה דארף די גמרא נישט ברענגען א ראיה ווייל דאס האבן מיר שוין געהאט בפירוש אינעם פאריגן שיעור אז ר' יוחנן איז צווישן די מתירים. וויאזוי ווייס איך אז ער קריגט אויף די חלק פון בין לחיים אויכעט און ער איז דארט אויך מתיר? זאגט רבא דכי אתא רב דימי, ווען רב דימי איז געקומען פון ארץ ישראל קיין בבל אמר רבי יוחנן האט ער נאכגעזאגט פון רבי יוחנן מקום שאין בו ארבעה על ארבעה א פלאץ וואס ס'האט נישט קיין ברייטקייט פון פיר טפחים אויף פיר טפחים, לאמיר זאגן דאס איז אזא ווי א קלאץ, אזא עמוד וואס איז אריינגעשטעקט בצידי אין די זייט פון א רשות הרבים, און ס'שטייט נעבן א רשות הרבים און נעבן די רשות היחיד אינצווישן, און פאר די אלע וואס האבן דעם ספר המאור המבואר איז קען מען זען אויף בילד איין און זעכציק, צווישן די רשות היחיד און די רשות הרבים איז דא אזעלכע עמודים וואס האבן נישט קיין ברייט פון פיר טפחים אויף פיר טפחים, מ'וועט באלד זען אז דריי טפחים הויעך איז עס יא. מותר לבני רשות הרבים ולבני רשות היחיד לכתף עליו סיי די מענטשן וואס זענען רשות הרבים און סיי די מענטשן וואס געפונען זיך אין די רשות היחיד יעדער איינער מעג ארויפלייגן דערויף א פעקל, לכתף מיינט ווען א מענטש וויל זיך מסדר זיין עפעס א פעקל אויף די אקסל איז לייגט ער עס קודם אראפ אויף די פלאץ און אזוי קען ער זיך עס גרינגער מסדר זיין וויבאלד די פלאץ איז נישט קיין רשות הרבים און ער איז אויך נישט קיין רשות היחיד, א רשות היחיד איז ער נישט ווייל ער איז נישט. ברייט פיר אויף פיר און הויעך צען וואס דאס איז דאך די כלל זאל האבן א דין פון א רשות היחיד, און א רשות הרבים איז ער נישט ווייל וויבאלד ער איז העכער ווי דריי טפחים און קיינער קען שוין נישט טרעטן דערויף, ס'איז נישט קיין חלק פון די גאס, אויב אזוי איז ער א מקום פטור, ער איז גארנישט, און די חכמים האבן אפילו נישט ארויפגעלייגט אויף אים די דין פון א כרמלית, וויבאלד ער האט נישט קיין ברייט פיר אויף פיר, וואלט ער ווען געהאט א ברייטקייט פון פיר אויף פיר, און ער איז נידריגער ווי צען טפחים און העכער ווי דריי טפחים, וואלטן די חכמים געזאגט אז ער האט א דין ווי א כרמלית און מען טאר נישט טראגן פון אים, צו נישט צו א רשות הרבים און נישט צו א רשות היחיד, אבער אזוי ווי ער האט נישט קיין פיר טפחים אויף פיר טפחים האט ער נישט קיין חשיבות פאר רשות פאר זיך אליין, און די חכמים האבן עס איבערגעלאזט אויף די דין תורה אז ער איז גארנישט, ער איז א מקום פטור, און מען מעג אריינטראגן פון א רשות הרבים ארויפלייגן א חפץ אויף אים, און די זעלבע זאך פון א רשות היחיד ארויפלייגן א חפץ אויף אים. און דאס מיינט אז מען מעג מכתף זיין, אויב איינער שטייט אינעווענדיג אין די רשות היחיד מעג ער ארויף לייגן דערויף א פעקל, מלכתחילה, ער האט נישט געמאכט קיין שום הוצאה, די זעלבע זאך ווען א מענטש שטייט אויף די רשות הרבים און ער האט א פעקל, פארשטייט זיך אז שבת טאר מען נישט טראגן קיין פעקל אויף די גאס אין די רשות הרבים, לאמיר זאגן א מענטש וואס שטייט שוין דארטן פון פאר שבת און יעצט איז שוין אום שבת קודש, מעג ער יעצט אום שבת ארויפלייגן דעם פעקל אויף דעם עמוד. ובלבד שלא יחליפו, מיט איין תנאי אז מען טאר זיך נישט טוישן, דאס מיינט, אויב ראובן שטייט אין די רשות היחיד און שמעון שטייט אין די רשות הרבים, טאר נישט ראובן אראפלייגן א חפץ פון די רשות היחיד אויף דעם עמוד, און נאכדעם זאל עס שמעון פון דארט איבערנעמען. ווייל וויבאלד דער חפץ האט זיך פריער געפונען אין די רשות היחיד און יעצט קומט עס למעשה אן אויף די רשות הרבים, קען עס אויסזען ווי הוצאה און מ'עט זיך אויסלערנען פון דעם צו טראגן פון רשות היחיד צו רשות הרבים, די זעלבע זאך פארקערט, אויב דער מענטש אויף די גאס האט ארויפגעלייגט דארטן א פעקל, טאר עס נישט איינער פון די רשות היחיד פון דארט איבערנעמען? אפילו יעדע פעולה פאר זיך אליין איז דאך נישט קיין איסור, יענער פון רשות הרבים מעג עס ארויפלייגן, ווייל ער האט עס אריינגעטראגן אין א מקום פטור, און דער פון די רשות היחיד וואס נעמט עס יעצט אוועק, נעמט עס אויך אוועק פון א מקום פטור צו רשות היחיד, וואס דאס איז דאך בעצם נישט קיין איסור, אבער וויבאלד דער פעקל קומט פון א רשות הרבים, און ס'קומט יעצט אן צו רשות היחיד האבן די חכמים גוזר געווען אז ס'קען אויסזען און מ'קען זיך אפלערנען צו טראגן געהעריג לכתחילה פון רשות הרבים צו רשות היחיד אדער פארקערט, און אזוי איז אלעמאל דער דין מיט א מקום פטור אז מ'מעג ארויסטראגן אדער אריינטראגן פון דארט צו רשות היחיד אדער צו רשות הרבים, אבער נישט אריבערפירן פון איין רשות צום צווייטן, דורך די מקום פטור, אפילו אויב די זאך רוהט זיך אפ אינמיטן, מען לייגט עס אראפ און נאכדעם טראגט מען עס ווייטער. מען דארף דא באמערקן אז טאמער א מענטש וועט נעמען א חפץ פונעם רשות היחיד און ארויפקריכן ממש אריבערגיין אויף דעם עמוד, ארויפגיין אויף דעם עמוד און ווייטער גלייך אראפגיין צום רשות הרבים, און ער האט זיך נישט אפגעשטעלט זיך אפרוען, איז ער חייב חטאת מן התורה, אזוי שטייט אין מסכת שבת. דף היי עמוד ב', נאר דא רעדט מען ווען ער טראגט עס נישט אריבער אין איין צי, ער לייגט עס קודם אראפ אויף די עמוד און פון דארט טראגט ער עס ארויס צו די אנדערע רשות, אבער אפילו ווען ס'ווערט געטון דורך צוויי מענטשן, ראובן לייגט עס ארויס פון די רשות היחיד צו דעם עמוד און שמעון נעמט עס איבער צום רשות הרבים. ביז אהער גייט די מימרא פון ר' יוחנן. אויב אזוי טענה'ט רבא קען מען פון דא אויפדרינגען אז דער פלאץ דארטן בין הלחיים וואס דאס איז ביי די אנפאנג מבוי קעגן די דיקיקייט פון די לחי איז דאך אויכעט ענדליך צו דעם, ווייל דאס געפינט זיך צווישן א רשות הרבים און א רשות היחיד, די גאנצע מבוי איז דאך יעצט א רשות היחיד און אינדרויסן איז א רשות הרבים און דא געפינט זיך יעצט דער לחי וואס איז אינצווישן, איז לאמיר שוין זאגן אז דער לחי טאקע הייסט א מקום אינצווישן, ווייל דו זאגסט אז דער לחי אליין איז נישט מתיר קעגן זיך אליין ס'איז נאר מתיר דעם גאנצן מבוי אויף אריינציר, למעשה רעדט מען דאך פון א פלאץ וואס ער איז נישט ברייט קיין פיר טפחים, ווייל דער לחי געווענטליך איז נישט דיק קיין פֿיר, אונז האמיר שוין אויסגערעדט אז ס'דארף ניטאמאל זיין איין טפח דיק, און אפילו טאקע די לענג קעגן איבער די לחי, די ברייט פון די מבוי איז יא מער ווי פֿיר טפחים, אבער ער איז נישט קיין פֿיר טפחים אויף פֿיר טפחים, דאס מיינט די דיקיקייט פון די לחי אריין פון מזרח צו מערב האט דאך נישט קיין פֿיר טפחים, און אויב אזוי איז ער דאך בטל צו ביידע, פונקט ווי א מקום פטור וואס אונז האמיר פריער געזאגט, און אויב אזוי דארף מען מעגן דארטן טראגן, ווייל די חכמים האבן נאר ארויפגעלייגט א דין כרמלית אויף א זאך וואס האט א רשות פון פיר טפחים אויף פיר טפחים, פונקט ווי רבי יוחנן האט געזאגט אז וויבאלד די עמוד דא וואס איז ווייניגער ווי פיר טפחים אויף פיר טפחים האט א דין ווי א מקום פטור און מ'מעג לכתחילה ארויסטראגן און אריינטראגן זאכן פון רשות היחיד אדער פון רשות הרבים, ווייל די חכמים האבן נישט ארויפגעלייגט קיין דין כרמלית, איז די זעלבע זאך קעגן איבער די לחי. אפילו אויב דו זאלסט זאגן אז דער לחי איז נישט מתיר קעגן זיין אייגענע דיקיקייט, איז אויב מעג מען נאך אלץ טראגן דארטן סתם אזוי, ווייל ס'איז א קליינע פלאץ ווייניגער ווי די ברייט פון פיר, וואס האט א דין ווי א מקום פטור, און מען מעג דארטן טראגן. פון דא נעמט רבא א ראיה אז ווען ר' יוחנן האט געזאגט פוק תני לברא, איז ער נישט נאר געווען אומצופרידן פון די חלק וואס די ברייתא אסר'ט צו טראגן תחת הקורה, נאר ער איז אויך נישט געווען צופרידן פון דעם וואס די ברייתא אסר'ט בין לחיים ווייל רבי יוחנן קריגט אינגאנצן מיט ביידע דינים האלט ער אנדערש ווי די ברייתא און ער איז מתיר ביי ביידע. פרעגט די גמרא ואביי, אביי וואס ער זאגט דאך אז רבי יוחנן איז יא מסכים צו די דין אז מען טאר נישט טראגן בין לחיים, וואס וועט ער ענטפערן? התם בגבוה שלושה, דארטן ביי די עמוד וואס מען האט פריער גערעדט רעדט מען דאך אז ער איז כאטשיג דריי טפחים הויך וואס ער איז ניכר אלס א מקום בפני עצמו, און ממילא וועט מען זיך נישט קומען טועה זיין, יעדער דערקענט אז דאס איז א מקום פטור, מה שאין כן דא דער פלאץ וואס איז קעגן די דיקיקייט פון די לחי, איז דאך נישט קיין הויעכער פלאץ, מען דערקענט דארטן גארנישט, און ממילא קען מען יא זאגן אז די חכמים האבן גע'אסר'ט אז מען טאר נישט דארט מטלטל זיין, ווייל טאמער וועט מען מעגן דארטן טראגן האב איך מורא ס'איז אזא דינע פלאץ אז ער וועט שוין ארויס טראגן רשות הרבים אויכעט. און דאס איז באמת די סברה וואס אונז האבן געהאט אינעם ענדע פונעם פאריגן שיעור אז רב חיסדא האט אזוי געזאגט אז יעדער איז מודה, אז כנגד הלחיים טאר מען טאקע נישט טראגן, אביי האלט אויך אזוי. יעצט אביי האט נאר אפגעשלאגן די ראיות פון רבא, יעצט זאגט אביי אמר אביי מנא אמינא לה, פון ווי נעם איך צו זאגן אויפצוווייזן א ראיה אז מען מעג יא טראגן קעגן די דיקיקייט פון די לחי, דאמר רב חמא בר גוריא אמר רב, תוך הפתח צריך לחי אחר להתירו, און מען קען זעהן דעם בילד נומער צוויי און זעכציק, דאס איז א מבוי סתום, ס'האט דריי ווענט צפון דרום און מערב, פארנט לויפט דורך רשות הרבים אזוי ביי יעדע מבוי. אבער די עפענונג אריינצוגיין אין דעם מבוי איז נישט ווי געווענדליך אז ער איז אינגאנצן אפן און ברייט אזוי ווי די מבוי אליין, נאר ער האט אזוי ווי א פתח, ער איז פארמאכט, מען זעט אז די מבוי אליין איז אסאך ברייטער אינעווענדיג, און דא נאך די ערשטע שטיקל איז דא אזא פתח אריינצוגיין אין די מבוי. און ווי רש"י רעדט שוין אויס אז בעצם דארף מען נישט יעצט דא לייגן קיין לחי אדער א קורה אויף אזא מבוי, ווייל דאס אליין אז די טיר פון די מבוי האט פצימין'ס האט אזעלכע מזוזות, ווייל די מבוי אליין איז דאך אסאך ברייטער, איז די פצימין אליין וואס דינט אזוי ווי א לחי און ס'כשר'ט די מבוי, אבער דאס כשר'ט נאר די גאנצע ברייטקייט פון אינעווענדיג פון די מבוי, אז מען וויל טראגן אין די דיקיקייט פון די פתח אליין, מוז ער אוועקשטעלן נאך א לחי. ברענגט אביי אויף פון דא אז זעהסט דאך אז ווען נישט די לחי אחר וואלט מען נישט געטארט טראגן בין הלחיים, ווייל די פתח די פצימין וואס די מבוי האט איז דאך אזוי ווי א לחי און מען טאר דארט ווען נישט טראגן נאר ווייל מען האט אראפגעלייגט ספעציעלע לחי דאס מתיר צו זיין. זאגט אביי, זעהט מען פון דעם אז רב האט געהאלטן אזוי, און מסתם האט רבי יוחנן אויך אזוי געהאלטן, אז סתם אזוי טאר מען נישט טראגן בין הלחיים, האט ער נאר געקריגט אויף די תחת הקורה, ווייל דארט האלט ער אז מען מעג טאקע, אבער ביי צווישן די לחיים האלט ער דאך טאקע מען טאר נישט. זאגט אביי, וכי תימא דאית ביה ארבעה על ארבעה, טאמער העסטו וועלן זאגן אז נאר דא דארף מען לחי אחר להתירו, ווייל ס'רעדט זיך אז די פתח האט א ברייטקייט פון פיר טפחים ברייט אויף פיר טפחים ברייט, וואס דאס האט דאך שוין א חשיבות פון א רשות בפני עצמו, העסטו מיר זאגן אז פארדעם האבן די חכמים ארויפגעלייגט דא אזוי ווי א דין כרמלית אז מען מוז עס מתיר זיין מיט נאך א לחי, אבער סתם אזוי ווען מען שטעלט אוועק א לחי ביי א מבוי וואס איז געווענטליך נישט קיין פיר טפחים ברייט העט עס האבן א דין פון א מקום פטור און מען וועט יא מעגן טראגן קעגן דעם, אזוי העסטו וועלן ענטפערן, און מען זעט טאקע דא אויפן בילד צוויי און זעכציק. אז דער פתח איז זייער דיק, ער האט א ברייטקייט פון פיר טפחים, נו, ווען ער איז ברייט פיר טפחים אויף פיר טפחים קען מען זאגן אז ער האט שוין א חשיבות און רשות פון א כרמלית, און אפשר פאר דעם איז צריך לחי אחר להתירו, אבער סתם קעגן א דינע לחי מעג מען יא טראגן, מען קען נישט אזוי זאגן ווייל והאמר ר' חנן בר רבא אמר רב, תוך הפתח, אף על פי שאין בו ארבעה על ארבעה, צריך לחי אחר להתירו, רב האט דאס בפירוש באווארנט אז אפילו ווען די דיקיקייט פון די פתח האט נישט קיין פיר טפחים אויף פיר טפחים, דארף מען נאך אלס א באזונדערע לחי מתיר צו זיין? זעהט מען דאך אז סתם אזוי טאר מען נישט טראגן קעגן די דיקעקייט פון א לחי, פרעגט די גמרא ורבא רבא האלט דאך אז לויט ר' יוחנן מעג מען יא טראגן בין הלחיים, וואס וועט ער טוהן מיט די ראיה פון אביי? ענטפערט ער, התם דפתוח לכרמלית. די מימרא פון רב וואס שטייט צריך לחי אחר להתירו רעדט זיך נישט ווי אונז האבן געמיינט ביז יעצט אז פארנט פון די מבוי לויפט אדורך א רשות הרבים, ניין ס'לויפט דורך א בקעה אדער א כרמלית. א פלאץ וואס איז נישט קיין הילוך לרבים, און וויבאלד אינדערויסן פון די מבוי איז א כרמלית, איז אפילו די פתח פון די מבוי אליין איז טאקע נישט דיק קיין פיר טפחים, און ער אליין האט נישט קיין שיעור פון א כרמלית, אבער ער טרעפט זיך צוזאם מיט די גאס און ווערט אזוי ווי איינס מיט די גאס פון אינדערויסן, און פונקט ווי מען טאר נישט טראגן אויף די גאס, טאר מען נישט טראגן אין אים אויך נישט. און פארדעם האט רב געזאגט אז מען דארף דארטן א באזונדערע לחי אז מען זאל קענען מתיר זיין צו טראגן תוך הפתח. פרעגט די גמרא גלייך צוריק, אבל לרשות הרבים מאי שרי? וואס העסט דו זאגן רבא אז טאמער דער מבוי איז אפען צו א רשות הרבים מעג מען יא טראגן צווישן די לחי אויף די דיקיקייט? ווי קענסטו זאגן אזא זאך יציבא בארעא וגיורא בשמי שמיא? יציבא זאגט רש"י מיינט א אזרח איינער וואס שטייט פעסט וואס אים דארף מען מכבד זיין געווענטליך, גיורא איז א פרעמדער וואס אים איז מען נישט מכבד, העסטו יעצט זאגן יציבא בארעא דער חשובער איז אין דער ערד און מען איז אים נישט מכבד וגיורא בשמי שמיא און דער גר איז אזוי הויעך גאנץ הויעך און מיר זענען אזוי שטארק מכבד, אוודאי זאגט מען נישט אזוי, מען זאגט פארקערט מען איז ענדערש מכבד דעם אזרח און נישט דעם גר, איז די זעלבע זאך דא אויכעט, ווילסטו מיר זאגן אז ווען די מבוי איז אפן צו א כרמלית, אז א כרמלית איז נישט אזא חשובע זאך, ביסטו אזוי מחמיר אז מען טאר נישט טראגן דארטן קעגן א לחי, דו געסט אים אזא חשיבות און אזא חומרא, און טאמער איז ער אפן צו א רשות הרבים וואס דארטן איז אסאך הארבער. דארט גייסטו מיקל זיין אז מען מעג יא טראגן בין הלחיים? די סברא זאגט דאך פונקט פארקערט, ענטפערט די גמרא יא, מצא מין את מינו וניעור, וויבאלד אינדערויסן איז א כרמלית, און אינעווענדיג בין הלחיים דארטן צווישן די טיר איז דאך אויך א כרמלית אדער אויב ער ווייניגער ווי פיר איז ער א מקום פטור, יעצט אז ער טרעפט זיך צוזאם מיט אינדערויסן צוזאמען ווערט ער אזוי ווי איין זאך ס'איז די זעלבע מין רשות ס'איז דאך נישט אהער און נישט אהין, ס'איז נישט קיין רשות היחיד נישט קיין רשות הרבים ממילא וועקט ער זיך אויף. און אפילו אויב ער האט נישט קיין אייגענע ברייט פון פיר טפחים איז ער זיך מצרף מיט די כרמלית פון אינדערויסן, און פונקט ווי מען טאר נישט טראגן אינדערויסן טאר מען נישט טראגן אין אים אויך נישט. די סברא איז שייך ביי מצא מין את מינו, מה שאין כן אויב די אינדערויסן איז א רשות הרבים, קענסטו נישט זאגן יעצט אז די בין הלחיים אינעווענדיג בין הפתח זאל זיך מצרף זיין מיט די רשות הרבים ווייל ס'איז צוויי אנדערע מין רשות'ן, יענער איז א רשות הרבים און ער איז א מקום פטור אדער א כרמלית, און די צוויי זאכן קען מען נישט צוזאמען שטעלן, ממילא וועל איך דא טאקע יא זאגן. אז טאמער די לחי אדער די פתח איז נישט ברייט קיין פיר טפחים וואס דעמאלטס איז א מקום פטור, מעג מען טאקע יא טראגן דארטן, ווייל ער ווערט נישט בטל צום רשות הרבים. ווען אינדערויסן איז דא א כרמלית זאג איך אז דער שטיקל פלאץ דער דיקיקייט ווערט בטל צו דעם כרמלית ס'איז דאך די זעלבע מין, ווייל מן התורה איז דאך א כרמלית אויכעט א מקום פטור, ממילא ווערן זיי פאראייניגט, מה שאין כן מיט א רשות הרבים ווערט ער נישט בטל צום רשות הרבים, ווייל ער איז א אנדערע מין רשות ער איז דאך א מקום פטור, און אין א מקום פטור מעג מען טראגן. איז ווי אונז זעמער דא האלט זיך יעדער איינער ביי זיינס, אביי האלט אז בין הלחיים טאר מען נישט טראגן אפילו ווען ער איז ווייניגער ווי פיר ברייט וואס דאס איז א מקום פטור, האבן די חכמים אבער גוזר געווען איך האב מורא וויבאלד ער איז נישט קיין מקום הניכר בפני עצמו וועט מען ארויס טראגן אויף די גאס אויך, און רבא האלט אז ווילאנג ער איז א מקום פטור און ער איז נישט ברייט קיין פיר טפחים מעג מען טראגן בין הלחיים. אמר ליה רב הונא בריה דרב יהושע לרבא ואת לא תסברא דבין לחיים אסור. האלטסט דען נישט אז מען טאר נישט? והאמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן, מבוי שרצפו בלחיים, פחות פחות מארבעה. איינער וואס האט אוועקגעשטעלט עטליכע לחי'ס ביי א מבוי רצפו איז א לשון פון רציפות איינס אונטער די אנדערע, אבער זענען געווען ווייניגער ווי פיר טפחים אוועקגערוקט, דאס מיינט מער ווי דריי טפחים און ווייניגער ווי פיר, לאמיר זען אויפן בילד נומער דרײַ און זעכציק, זעט מען דא אז ביים אריינגאנג פון די מבוי איז דא איין לחי און נעבן דעם נאך איינס און נאך איינס, עטליכע לחיים איינס וואו די אנדערע, זאגט אויף דעם ר' יוחנן באנו למחלוקת רבן שמעון בן גמליאל ורבנן, דא וועלן מיר אנקומען צו די מחלוקת פון רשבג מיט די חכמים, אונז האמיר שוין פריער דערמאנט אז לויט רשבג זאגט מען אלעמאל לבוד ביז פֿיר טפחים, און לויט די רבנן נאר ביז דריי, און וויבאלד דא איז איין לחי אוועקגעריקט פונעם צווייטן מער ווי דריי טפחים און ווייניגער ווי פֿיר, איז לויט רשבג וואס איך זאג לבוד, הייסט די אלע לחיים, נישט קיין חילוק וויפיל ער האט געלייגט, עלן זיי הייסן ווי איין ברייטער לחי. און לויט די חכמים איז נאר די ערשטע לחי וואס ליגט אין אנפאנג דאס הייסט די לחי פון דעם מבוי, און די אנדערע וואס ליגט שוין מער ווי דריי טפחים אוועקגערוקט איז שוין סתם א ברעט וואס איז ארויפגעהאקט אויף די וואנט און אלע אנדערע ברעטער זענען סתם ארויפגעהאקט אויף די וואנט און ס'האט בכלל נישט קיין דין לחי ווייל ס'איז שוין מער ווי דריי טפחים מ'זאגט נישט קיין לבוד. און ווי רש"י לערנט אז רבי יוחנן אליין האט נישט מסביר געווען וואס איז דא די מחלוקת צווישן רשבג און די רבנן ווי כאפט די נפקא מינה להלכה דא, אבער רב הונא בריה דרב יהושע זאגט אז כדי ס'זאל שטימען ביידע מימרות פון ר' יוחנן מוז זיין אז ר' יוחנן האט געהאלטן אז בין הלחיים איז אסור, און יעצט וועט מען שוין זייער גוט פארשטיין די מחלוקת פון רשבג מיט די חכמים לאמיר זען אינעווענדיג, לרשבג דאמר אמרינן לבוד, וויבאלד ער האלט דאך אז מען זאגט ביז פיר טפחים לבוד קומט אויס אז די אלע לחיים וואס מען האט דא אראפגעלייגט איינס נעבן די אנדערע וויבאלד זענען נאנט פיר ווייניגער איידער פיר טפחים זענען זיי אזוי ווי איין ברייטע לחי איז משתמש עד חודו הפנימי של לחי הפנימי. דאס מיינט אז לויט רשבג העט מען זיך מעגן ארומטראגן אין די גאנצע מבוי, אנגעהויבן פון מערב זייט פון די עק ארויף ארויף ביז מזרח, אבער נאר ביז די שפיץ פון די אינעווענדיגסטע לחי, דאס מיינט אז מען טאר בכלל נישט אריינגיין טראגן ווייטער אין די דיקיקייט אפילו פון די ערשטע לחי און אוודאי נישט נאך ארויפציר. פארוואס? ווייל וויבאלד אלע פיר לחי'ס ווערט גערעכנט כאילו ווי ס'איז איין ברייטע לחי, און ס'איז דאך אסור להשתמש נגד הלחי, קומט אויס אז די גאנצע ערשטע שטיקל מבוי ווי מען גייט אריין פון מזרח זייט אריינציר ביז די סוף פון די דיקיקייט פון די לעצטע לחי טאר מען דארטן אויף די שטח נישט טראגן ווייל דאס הייסט אלעס קעגן די מקום הלחי. לרבנן דאמרי לא אמרינן לבוד לויט די רבנן וואס האלטן דאך אז מער ווי דריי טפחים זאגט מען נישט קיין לבוד און דא רעדט זיך דאך אז יעדע לחי איז מער ווי דריי קומט דאך אויס אז נאר די ערשטע הייסט א לחי און די צווייטע איז שוין נישט מחובר ס'איז סתם העלצער איז משתמש עד חודו הפנימי של חיצון איז די איינציגסטע פלאץ ווי ער העט זיך נישט טארן באנוצן איז נאר קעגן איבער די דיקיקייט פון די ערשטע לחי וואס דאס הייסט א לחי אבער אריינציר מעג מען יא. און לאמיר טייטשן די ווערטער עד חודו הפנימי של חיצון. ווען מען זאגט דא עד מיינט אז מען הייבט אן פון מערב זייט, דארטן מעג מען דאך אינעווענדיג אין די מבוי מעג מען זיך דאך זיכער באנוצן, מען מעג זיך באנוצן גאנץ אינעווענדיג און ארויסציר ארויסציר צו מזרח, ביז אפילו די גאנצע שטח פון אלע לחי'ס וואס זענען אינעווענדיג ווייל דאס הייסט בכלל נישט קיין לחי, עד חודו הפנימי של חיצון, ביז די אינעווענדיגסטע שפיץ פון די אויסענווענדיגסטע לחי ווי מען זעהט דא אויפן בילד, זעט מען דא ווי ער ווייזט אן אז לויט ר' שמעון בן גמליאל איז ווען מען קומט פון מערב זייט וואס דארטן מעג מען טראגן מעג מען טראגן א גאנצן צייט ביז די שפיץ פון די אינעווענדיגסטע לחי, וועלכע שפיץ? די אינעווענדיגסטע שפיץ פון די אינעווענדיגסטע לחי, אבער אין די דיקיקייט פון די אינעווענדיגסטע לחי טאר מען שוין נישט טראגן און אוודאי נישט ארויסציר, און לויט די רבנן מעג מען נאך טראגן ווען מען גייט פון מערב זייט ארויף צו מזרח מעג מען טראגן קעגן די דיקיקייט פון אלע אנדערע לחי אזוי ווי יענץ הייסט בכלל נישט קיין לחי. ביז מען קומט אן צו די שפיץ, די אינעווענדיגסטע שפיץ, פון די אויסנווענדיגסטע לחי. אין אנדערע ווערטער, לויט רשבג טאר מען נישט טראגן קעגן אלע לחיות וואס ליגן דארטן, און לויט די רבנן טאר מען נאר נישט טראגן קעגן די ערשטע לחי. אויב מען וועט אזוי לערנען אז רבי יוחנן האט געהאלטן אסור להשתמש נגד הלחי פארשטייט מען זייער גוט די מחלוקה פון רשבג מיט די רבנן, אבער אויב די הלכה איז אז מותר להשתמש נגד הלחי, מיינט דאך דאס אז מען מעג זיך משתמש זיין אין די גאנצע מבוי, און אפילו קעגן די ברייטקייט פון די לחי. לויט יעדעם איינעם, און אויב אזוי וואס פאר א מין מחלוקה איז דא דא פון רשבג מיט די רבנן, ס'איז דאך נישט שייך קיין מחלוקה. איז די איינציגסטע וועג מען זאל קענען פארשטיין די מימרא וואס רבי יוחנן האט געזאגט אז ווען די לחיות זענען אויפגעשטעלט אויף אזא אופן אז זענען א ווייטקייט פון מער ווי דריי און ווייניגער ווי פיר איז דא א מחלוקה פון רשבג מיט די רבנן איז נאר אויב מען לערנט אז בין הלחיים טאר מען נישט טראגן און די שאלה איז וועלכעס הייסט א לחי. לויט די רבנן וואס זיי זאגן נישט לבוד איז נאר די ערשטע א לחי ממילא טאר מען נאר קעגן אים נישט טראגן קעגן די אנדערע מעג מען יא און לויט רשבג וואס אלע זענען מחובר דורך לבוד הייסן אלע ווי א ברייטע לחי און מ'וועט נישט טארן טראגן קעגן קיין איינע פון זיי. טענה'ט רב הונא בריה דרב יהושע פאר רבא ווי קענסטו זאגן אז לויט רבי יוחנן מעג מען יא טראגן קעגן א לחי איך האב דאך דא געוויזן א מימרא פון רבי יוחנן אליין וואס זאגט עס קומט אויס אז מען טאר נישט. ורבא, וואס וועט רבא ענטפערן אויף דעם? ענטפערט די גמרא התם נמי דפתוח לכרמלית. דא רעדט מען אויך ווען דער מבוי איז אפן צו א כרמלית און נישט צו א רשות הרבים, און ממילא איז קעגן איבער דעם מקום הלחי ווערט אזוי ווי בטל צו דעם כרמלית, און אפילו די לחי אליין און די דיקיקייט פון די לחי וואלט נאך אפשר געקענט הייסן א מקום פטור אבער יעצט ווען ער ליגט לעבן א כרמלית איז פונקט ווי מען טאר נישט טראגן אין די כרמלית טאר מען נישט טראגן אין אים אויך נישט פרעגט די גמרא די זעלבע קשיא ווי פריער אבל לרשות הרבים מאי שרי יציבא בארעא וגיורא בשמי שמיא ווי קען דען זיין אז א כרמלית זאל זיין הארבער ווי א רשות הרבים אין מצא מין את מינו וניעור ווי אונז האבן שוין פריער מסביר געווען. און דא גיימער אריבער צו דף ט עמוד ב'. רב אשי אמר רב אשי ענטפערט א נייע תירוץ אז לעולם וועל איך דיר יא זאגן אז לויט ר' יוחנן מעג יא מטלטל זיין בין הלחיים. איי, וואס איז שייך דעמאלטס אז עס זאל זיין א מחלוקה צווישן רשבג און די רבנן? וואס א חילוק צו אלע לחיות הייסן ווי איין גרויסע לחי, צו ס'הייסט נאר די ערשטע ווי א לחי און די איבעריגע שוין סתם ווי האלץ? מ'מעג דאך פארט טראגן אויף די משך פון די גאנצע מבוי ביזן עק ביז מזרח זייט, פון מערב ביז מזרח, וועל איך דיר ענטפערן כגון שרצפו בלחיים פחות פחות מארבעה במשך ארבע אמות. ערשטנס האט מען געזאגט אז ער האט געלייגט אסאך לחיות. איינס נעבן די אנדערע נאנט ווייניגער ווי פיר טפחים, וויפיל לחיס האט ער געלייגט? ער האט געלייגט אזוי סאך ווילאנג ס'איז אויסגעקומען אז אלע צוזאמען פארנעמען א פלאץ פון פיר אמות ברייט פון מזרח צו מערב. לרשבג דאמר אמרינן לבוד, רשבג האלט דאך אז ביז פיר טפחים זאגט מען לבוד, א מיינט דאך דאס אז די אלע לחיס זענען יעצט גערעכנט כאילו ווי איין גרויסע שטיק, הוה ליה מבוי, איז די אלע לחיס ווערט יעצט שוין נישט גערעכנט מער ווי א לחי ווייל ס'איז שוין אזוי דיק פיר אמות, וואס האט שוין א דין ווי א אייגענע מבוי, די שיעור פון א מבוי איז דאך שוין פיר אמות, פונקט ווי אונז האמיר אויבן געלערנט, אויף דף ה' עמוד א', לחי הבולט מדופנו של מבוי, אז אויב ס'האט שוין פיר אמות האט עס שוין נישט קיין צורה פון קיין לחי, דא איז די זעלבע זאך די דיקיקייט פון די לחי וואס גייט אריין אין די מבוי פון מזרח צו מערב, טאמער ס'איז שוין אזוי דיק אז ס'איז פיר אמות פארלירט עס די צורה פון א לחי און ס'הייסט שוין ווי א אייגענע מבוי, ווי א וואנט. וצריך לחי אחר להתירו, קומט יעצט אויס אז די אלע לחיס זענען נישט כשר און מ'טאר נישט ארומטראגן, אין די גאנצע מבוי אין ערגעץ נישט, אזוי האט רש י געלערנט, עס איז דא נאך א וועג וואס רש י ברענגט אבער רש י האלט אז מ'וועט נישט טארן יעצט לויט רשבג בכלל נישט ארומטראגן אין דעם גאנצן מבוי ווייל ס'הייסט ווי ס'האט נישט קיין לחי און מ'וועט מוזן אוועקשטעלן א געהעריגע לחי אדער א קורה אדער א לחי אויף די אנדערע זייט זאל ער שטיין אליינס דארט ווי ער דארף שטיין געווענטליך אדער זאל מען לייגן א קורה פון אויבן. און לרבנן דאמרי לא אמרינן לבוד די רבנן וואס האלטן דאך אז מער ווי דריי טפחים זאגט מען שוין נישט קיין לבוד לא צריך לחי אחר להתירו דארף מען נישט נאך א לחי מתיר צו זיין די מבוי, ווייל איך זאג אז די גאנץ ערשטע לחי ער אליין איז מתיר די גאנצע מבוי, און אלע אנדערע לחיס וואס געפונען זיך נאכדעם אין א ווייטקייט פון מער ווי דריי טפחים האבן שוין נישט קיין שייכות מיט די ערשטע לחי, ס'איז סתם געקלאפט העלצער דארטן, און ממילא ווערט די מבוי יא כשר דורך די ערשטע לחי, און דאס וועט זיין די נפקא מינה וואס ר' יוחנן האט געמיינט צו זאגן צווישן רשבג און די חכמים, און אויב אזוי קען מען לעולם יא זאגן אז ער האלט מותר להשתמש נגד הלחי. פרעגט די גמרא ולרשבג להוי כ כנראה מבחוץ ושווה מבפנים, פארוואס זאגסטו אז לויט רשבג איז גארנישט ווערט די גאנצע לחי און מען מוז לייגן א פרישע, דו זאגסט דאך אז ווייל ס'איז אזוי ברייט ווי פיר אמות און ס'ווערט גערעכנט ווי איין שטיק וועגן לבוד, הייסט עס אזוי ווי א וואנט פאר זיך און ס'האט נישט די חשיבות פון קיין לחי, לאמיר שוין זאגן אז דו זאגסט די סברה, קען עס דאך נאך אלץ זיין כשר אלץ די דין פון נראה מבחוץ ושווה מבפנים, און רש י איז מסביר אז געווענטליך ווען מען האט געשטעלט א לחי אין פארנט פון א מבוי, פלעגט מען עס אביסל ארויסציען צו די גאס, זאל נישט ליגן די גאנצע דיקיקייט פון די לחי נאר אין די חלל המבוי, נאר ס'זאל זיך אביסל ארויסשטעקן אויף די גאס אויכעט. כאטשיג ער איז כשר ווען ער ליגט אינגאנצן אינעווענדיג אויך, אבער עס איז א הידור אז אזוי זאל מען אים קענען זען פון די גאס אויכעט נישט נאר פון אינעווענדיג פון די מבוי, ווייל טאמער ס'ליגט אינגאנצן אין די חלל המבוי און א מענטש קומט פון די זייט פון די גאס באמערקט ער בכלל נישט אז ס'איז דא א לחי, איז אויב אזוי מן הסתם האט ער דא אויך אזוי געטון אז דעם ערשטן לחי האט ער כאטשיג אוועקגעשטעלט אז ס'זאל זיך ארויסשטעקן אביסל צום רשות הרבים, ווי מען זעט אויפן בילד נומער פֿיר און זעכציק זעט מען אסאך לחיים איינס נעבן די אנדערע, ס'איז א ברייטקייט פון פֿיר אמות, אבער די ערשטע לחי זעט מען ווי ער שטעקט זיך אביסל ארויס אויף די גאס. און אויב אזוי לאמיר זאגן אז די אלע לחי'ס פון אינעווענדיג איז גארנישט ווערד ווייל ס'איז שוין זייער ברייט און ס'האט א דין ווי א וואנט, אבער דער שטיקל וואס ער שטעקט זיך ארויס וועט דאך אייגנארטיג זאל ווערן גערעכנט כאילו ווי יענער שטיקל איז אליין, און דאס זאל זיין דינען אלס א לחי. און זאל האבן א דין אזוי ווי א נראה מבחוץ ושווה מבפנים, לאמיר געבן א קוק אויף בילד נומער זעקס און זעכציק, האט ער אוועקגעשטעלט א לחי, וואס ווען איינער שטייט אין די מבוי קען מען עס בכלל נישט זען, ער האט עס אוועקגעשטעלט אינדערויסן, און ס'שטעקט זיך בכלל נישט אריין אין די חלל פון די מבוי, דאס הייסט נראה מבחוץ, אינדערויסן קען מען עס זען, אבער ווען איינער שטייט אינעווענדיג ושווה מבפנים כאפט ער בכלל נישט אז דא איז דא א לחי. און דא איז אויך די זעלבע זאך, די גמרא זאגט, לאמיר זאגן אז די אלע לחיים וואס ליגט אינעווענדיג זאל מען יעצט. איגנארירן ווייל זיי האבן נישט קיין דין פון קיין לחי, לאמיר זאגן זיי זענען בכלל נישט דא, ס'האט א דין ווי א וואנט, אבער דער שטיקל וואס שטעקט זיך ארויס, רעכן אים כאילו ווי ער אליין איז דארט נאר יענער שטיקל, און דאס אליין זאל מתיר זיין די גאנצע מבוי לויט רשבג? ענטפערט די גמרא מידי הוא טעמא אלא לרבי יוחנן, די גאנצע זאך וואס דו ביסט דא דן איז דאך נאר לויט רבי יוחנן, ווער האט געזאגט דא אז לויט רשבג דארף מען א פרישע לחי און לויט די חכמים נישט, דאס איז דאך די מימרא פון רבי יוחנן, הא כי אתא רבין אמר רבי יוחנן ווען רבין איז געקומען. פון ארץ ישראל קיין בבל האט ער נאכגעזאגט פון רבי יוחנן, נראה מבחוץ ושווה מבפנים, אינו נידון משום לחי. דאס איז בילד נומער זעקס און זעכציק, א זאך וואס מען זעט נאר פון אינדערויסן און אינעווענדיג זעט מען עס בכלל נישט, קען מען נישט רעכענען פאר א לחי, און אויב אזוי צוריק ארויף צו בילד פֿיר און זעכציק. און ער האט געלייגט אסאך לחיים איינס נעבן די אנדערע אין א ברייטקייט פון פֿיר אמות אויף אריין, אפילו די ערשטע האט ער טאקע ארויסגעשטעקט אביסל, און אפילו איך זאל איגנארירן די אלע אינעווענדיגע לחי'ס און זאגן אז דאס איז גארנישט, איז אזוי ווי א וואנט, און איך וועל זאגן אז ס'איז נאר דא א שטיקל יעצט אינדערויסן, א שטיקל אינדערויסן אליין האט נישט קיין שום חשיבות, ווייל דאס הייסט שווה מ ווייל פון אינעווענדיג באמערקט מען נישט אז ס'איז דא א לחי, נאר פון אינדערויסן, און לויט ר' יוחנן עכ"פ איז דאס נישט קיין לחי. בקיצור וואס איז געבליבן דא נאך די גאנצע סוגיא אז אביי מיט רבא האלטן זיך ביי זייערס, דאס איז זיכער לויט יעדעם איינעם אז ר' יוחנן האלט אז מותר להשתמש תחת הקורה, און פאר דעם האט ער געהייסן מען זאל ארויס טראגן די ברייתא אינדערויסן פון בית מדרש. די שאלה, די צווייטע חלק וואס איז געשטאנען אין די ברייתא אז מען טאר נישט טראגן בין הלחיים, אביי האלט אז צו יענע דין איז ר' יוחנן יא מודה און מען טאר נישט טראגן בין הלחיים, און רבא האלט ניין אז מען מעג יא טראגן בין הלחיים.